אין די יאר תרנ ב איז געווען חודש אלול איז געווען א חתונה אין לובאוויטש יענע חתונה דאס איז געווען א שוועסטער פונעם רבין רשב דער רבי מהרש דער טאטע איז שוין יעמאלט נישט געווען דא אין חיים חיותו בעלמא דין אין דער וועלט במילא דער רבי רשב דער ברודער האט מסדר געווען און געטון די אלע עניינים פאר די חתונה יענעם וואך. איז געווען שבע ברכות מיט פארברענגענס מיט אלע עניינים און דער רבי רשב האט דעמאלט גערעדט אסאך חסידות. אויף שבת האט דער רבי רשב זיך געגרייט זאגן א מאמר והיה כי תבוא אל הארץ, דאס איז געווען מיוסד אויף א מאמר פון זיין טאטן פון רבין מהרש. און ווי ער האט דערציילט האט ער שטארק געהארעוועט אויף דעם מאמר. און כדי צו קענען זאגן דעם מאמר איז ווי דער לשון איז ער האט געהארעוועט אז דער מאמר זאל מיט אים נתעצם ווערן דאס הייסט ער זאל ווערן איין עצם איין זאך ס'איז געווען ביי די הארעוואניע אז דער מאמר זאל מיט אים נתאחד ווערן אין א פנימיות און כדי צו פועל זיין ביי זיך אט דעם ענין איז דער רבי רשב געפארן אויפן אוהל, ער איז געווען כמה שעות אויפן אוהל אויפן ציון פון זיין טאטן פון רבין מהרש און פון צמח צדק וואס איז געווען אין לובאוויטש, און דערנאך האט ער געפילט אז ער האט נאך נאך נישט גענוג נתעצם געווארן, איז ער אויף מארגן נאכאמאל, דאס איז געווען א דבר בלתי רגיל ביים רבין רשב, און ער איז געפארן צוויי מאל איין טאג און נאך א טאג, און געהארעוועט שעות ארוכות כדי דער מאמר זאל מיט אים נתאחד ווערן נתעצם ווערן כדי ער זאל קענען שפעטער זאגן דאס ברבים האט אים יעמאלט דער רבי מהרש געזאגט אז אין דעם זכות וואס ער האט אזוי געהארעוועט אין זיינער א מאמר איז אלס א מתנה אלס א נתינת שכר וועט ער אים מיטנעמען דעם שבת יענעם שבת איז געווען שבת כי תבוא חי אלול אזוי איז געווען די קביעות חי אלול שחל בשבת איז וויבאלד אז חי אלול איז דאך די יום הולדת פון דעם הייליגן בעל שם טוב, וועט ער אים נעמען ער זאל קענען זיין ביי דעם בעל שם טוב אויף שבת. ווי דער רבי רייצ וואס ער איז דעמאלט געווען א קינד נאך פאר בר מצוה האט דערציילט יארן שפעטער אין שמיני עצרת תרצ ז, דער פריערדיגער רבי דער רבי רייצ איז שוין געווען אין פוילן אין ווארשע אדער אטוואצק איז יעמאלט אין יענעם שמחת תורה שמיני עצרת האט ער דערציילט די פרטי הסיפור וואס איז געווען בסוד ריבוי שנים און יעמאלט ער האט מגלה געווען די פרטי הסיפור און דערציילט אז מען האט געזען יענעם שבת שבת חי אלול שבת כי תבוא תרנ ב אז דער טאטע דער רבי רשב איז געווען אינגאנצן נישט אויף דער וועלט איז הגם אז ער איז געווען דא און ער האט געדאווענט און ער איז געווען און ער איז געווען ער איז געווען מיטן עולם און געזאגט חסידות, אבער ער איז געווען אינגאנצן אויסגעטון, ער איז געווען זייער אין א אין א מצב וואס מען האט געפילט אז ער איז אינגאנצן אין א העכערע וועלט, ער האט געדאווענט שעות ארוכות, שבת בייטאג איז ער האט ער געדאווענט כמעט א גאנצן טאג, קוים קוים עפעס אריינגעכאפט מאכן קידוש, און מען האט געזען במוחש אז ער איז געווען גאר אין א העכערע וועלט, מען האט נישט פארשטאנען פארוואס. ערשט שפעטער אין שמחת תורה אדער אין שמיני עצרת איז בסודי סודות האט דער רבי רשב מגלה געווען צו דעם זון צו דעם רבין רייץ צום פריערדיגן רבין די פרטי עניינים און האט אים דערציילט אז דער רבי מהרש דער טאטע אלס א שכר פון זיין הארעוואניע אין דעם מאמר האט ער אים געזאגט אז דעם שבת וועט ער אים זיין ביי דעם בעל שם טוב. און יענעם שבת איז דער רבי נשמתו עדן דער רבי רשב איז געווען געקענט הערן געווען ביים בעל שם טוב און געהערט אין גן עדן זיבן תורות זיבן מאמרים פון דעם בעל שם טוב און בשעת דער רבי רייץ האט איבערגעחזרט די סיפורים יענעם שמיני עצרת און שמחת תורה אין יעדע סעודה האט ער געחזרט עטליכע פון די תורות וואס איז געווען זיבן תורות און געחזרט די זיבן תורות און דאס איז שפעטער אין יארן שפעטער איז דער ענין ווי ס'איז נתפרסם געווארן די פרטי התורות ווי ס'איז שוין אפגעדרוקט אין דעם ספר כתר שם טוב אבער דאס איז געווען א מוראדיגע גילוי א מוראדיגע התגלות און האט דעמאלט דערציילט אז אז די בנוגע די ערשטע תורה דערציילט אפילו די פרטי ענינים מצייר געווען די פרטי ענינים און די סדרים ווי ס'איז געגאנגען און ער האט דעמאלט דערציילט אז אין די סעודה אין די נישט אין די סעודה נאך קבלת שבת ליל שבת נאך קבלת שבת האט ער געזאגט דער בעל שם טוב געזאגט די ערשטע תורה און ער האט עס געזאגט בהקהל דאס הייסט אז ס'איז געווען געשטאנען דארטן א עולם פון תלמידי הבעל שם טוב און דארט זענען געווען ווערט געזאגט סיי אנשים סיי נשים זענען געווען דארטן און ער האט געזאגט צו די אלע נשמות האט ער געזאגט די ערשטע צוויי תורות די ערשטע תורה איז געווען און אויפן פסוק והיה כי תבוא אל הארץ האט די תורה וואס האט געזאגט והיה כי תבוא איז און שפעטער האט ער איבערגעחזרט דאס נאכאמאל מיט א הוספה איז דאס איז די די תורות זענען אויכעט אפגעדרוקט אינעם ספר היום יום פונעם טאג חי אלול וואס דער תוכן פון די תורות איז געווען אז והיה כי תבוא אל הארץ, תורת הבעל שם טוב, יא, וואס בעל שם טוב זאגט ארץ איז מלשון רצון, שטייט אין מדרש, און אויכעט מלשון מרוצה, למה נקרא שמה ארץ שרצתה לעשות רצון קונה. דאס הייסט אז דער ענין פון ארץ איז דער ענין פון רצון און פון מרוצה והיה כי תבוא אל הארץ אשר הוי' אלקיך נותן לך אז יעדער איד האט ביי זיך דער ענין פון א רצון און א מרוצה וואס הוי' אלקיך נותן לך וואס מ'באקומען במתנה

פון התיישבות, אז מען דארף דאס ארייננעמען דעם אור אין התיישבות אין כלים, דאס הייסט אז דער רצון די מרוצה דאס איז התעוררות הנפש, התעוררות האמונה, התעוררות וואס איז דא ביי אידן, מצד די מרוצות הנפש וואס א איד האט א המשכה צו געטליכקייט, די עבודה פון א אידן איז אז וישבת בה, אז מען דארף דאס אראפברענגען אין א התיישבות, אראפברענגען דאס אין א פנימיות, און ווי אזוי מאכט מען דאס, ולקחת, ראשית כל פרי האדמה ושמת בטנא, האט ער געטייטשט אז מען דארף אריינברענגען דעם אור אין א כלי, דאס הייסט אז דעם אור, דעם געפיל, דעם רגש, דעם רייכקייט, דעם רייכע געפיל וואס א איד האט צו געטליכקייט, צו אלוקות, דארף מען עס אריינשטעלן אין א טנא, אין כלים. און דאס איז דער ענין פון והלכת אל המקום אשר יבחר השם, א איד דארף וויסן אז יעדער ארט וואס ער גייט איז דאס א מקום אשר יבחר השם, אז א איד גייט אין א ארט גייט ער נישט אליין, נאר מען פירט אים מלמעלה, און מען ברענגט אים צו א פלאץ וואס דער אייבישטער האט אויסגעקליבן אז זיין נשמה זאל דארטן זיין. און וואס איז די כוונה? די כוונה איז לשכן שמו שם, אויף מפרסם זיין געטליכקייט, ברענגען דעם אייבירשטן, מפרסם זיין דעם אייבירשטן אין דעם ארט וואס ער אנגעקומען דארטן וואו ער געפינט זיך. דאס איז געווען די ערשטע תורה, און דערנאך נאך מעריב האט דער בעל שם טוב נאכאמאל איבערגעחזרט די ערשטע תורה מיט א הוספה, און די הוספה איז געווען אז והיה כי תבוא כדי כי צוצוקומען צו אט דעם רצון און מרוצה אויף דעם דארף זיין דער והלכת אל המקום יהיה לשכן שמו שם אז א איד דארף זיך פארנעמען אויף מוסר נפש זיין זיך אויף מפרסם זיין אלוקות אין דעם ארט וואו ער געפינט זיך ווי אזוי איז מען מפרסם אלוקות האט געזאגט דער הייליגער בעל שם טוב דורך א ברכה און דורך א פסוק תהילים בשעת דער רבי רש"ב האט דערציילט בנוגע די ערשטע צוויי תורות וואס מ'האט ערשט גע'חזר'ט צו זיין זון צום רעבן דעם רעבן ריי"צ האט ער אים געזאגט גיב א קוק למטה איז דער גאנצער יחוס און חשיבות איז וואס א אינעם ענין פון השכלה אינעם ענין פון עומק פון שכל למעלה אין וואס איז די הפלאה וואס איז דער יחוס איז דאס אין א פסוק תהלים און אין א חומש אין א פסוק תהלים אין א ברכה אין א פסוק תהלים דאס איז געווען דער אויספיר פון דעם שפעטער איז געזאגט געווארן נאך תורות און דאס איז געווען דער המשך הסיפור ווי עס איז שוין אפגעדרוקט איז בנוגע אט דעם עניין זייער א מוראדיגער סיפור ווי דער רבי האט חז געחזרט דעם סיפור עטליכע מאל איינע פון די מאלן איז געווען אין שנת תשמ"ז אין א פארברענגען פון שבת ח"י אלול האט דער רבי איבערגעחזרט דעם סיפור און באריכות גדולה און ער האט גערעדט גרויסע התפעלות און גרויסע התלהבות פון דעם בעל שם'סקער ווי מען רופט דאס אן ביי חסידים בעל שם'סקער סיפור יא ווי אזוי אזא סיפור איז נתגלה געווארן מיט די פרטי הסיפור יא וואס דער וואס וואס וואס בשעת דער ענין איז נתגלה געווארן דאס איז געווען א נס גלוי א גילוי אלוקות ממש ווי עס איז מגלה געווען אזא סיפור ווי אזוי דער בעל דער רבי רשב איז זוכה געווען זיין צוזאמען מיטן בעל שם טוב ביום הולדתו און זוכה זיין הערן די תורות און אויכעט איבערחזר'ן די תורות וכו' איז וועגן דעם פסוק והיה כי תבוא אל הארץ וויבאלד דער תורה איז נתגלה געווארן דווקא אין דעם זמן פון חי אלול פון יום הולדת פון בעל שם טוב און אלעמאל איז טאקע אזוי אז חי אלול קומט אויס

און דער אלטער רבי איז געווען אין דעם טאג פון חיי אלול, איז דארף מען זאגן אז ס'פארהאן א קשר צווישן דעם ענין פון והיה כי תבוא אל הארץ, און אויכעט מיט אט די תורה וואס מיר ווייסן וואס איז נתגלה געווארן צו אונז וואס איז וואס איז געזאגט געווארן אין דעם טאג פון חיי אלול. איז בנוגע דעם כללות הענין וואס מען זאגט והיה כי תבוא אל הארץ, נאך פאר תורת הבעל שם טוב, דער עצם ווארט פון והיה כי תבוא, וואס דאס איז דאך דער נאמען פון די פרשה, כי תבוא, אז דער ווארט פון כי תבוא איז אריינגיין, אריינקומען, וואס דער טייטש וואס מען זאגט אריינגיין אריינקומען אריינגיין אין דעם ארץ דאס הייסט אריינגיין אין א פנימיות וואס ווי די גמרא זאגט דעם לשון וביאה במקצת לאו שמה ביאה אז מען גייט אריין נאר במקצת איז דאס נישט קיין עניין פון פון אמת'ער אריינגאנג דער עניין פון אריינגאנג פון כי תבוא דארף זיין א גאנצער אריינגאנג און ווי ס'געפינט זיך טאקע אויכעט אין מדרש אויף דעם פסוק אין היינטיגע פרשה און על דרך זה ברענגט זיך דאס אין די גמרא מסכת קידושין און רשי ברענגט עס אין די פרשה אז לא נתחייבו בביכורים אלא עד שכבשו וחלקו דאס הייסט אז ווען איז געווען דער חיוב ווען איז נישט ווען איז געקומען דער חיוב מצוות ביכורים נישט גלייך ווען מ'איז אריין אין ארץ ישראל נישט על דרך ווי געפינט למשל בחלה ביי מצוות חלה בבואכם זאגט מען אז מיד ווי זיי זענען אריין אין ארץ ישראל איז גלייך ווי זיי האבן געהאט חלה האבן זיי געדארפט אראפנעמען פונעם חלה געהאט ווי זאגט מען עיסה האבן זיי גלייך געדארפט אראפנעמען פונעם חלה מה שאין כן בשעת מיר רעדן בנוגע דעם ענין פון מצוות ביכורים זאגט די מדרש זאגט רשי אז דאס איז מער נישט בשעה שכבשו וחלקו אז נאכדעם וואס איז געווען די גאנצע כניסה לארץ, און נאכדעם וואס איז געווען כבשו וחלקו, ווי עס שטייט אויכעט מיט משמע און קלאר אינעם פסוק, וירשתה וישבת בה, און נאך די גאנצע זאך איז ערשט דעמאלט ולקחת מראשית כל פרי האדמה. הייסט עס אז דאס איז נישט סתם א זייטיגער ענין, נאר דאס איז טאקע דער אמת'ער אויסטייטש פון כסובי. שעת מען זאגט כסובי, איז דער טייטש כסובי איז אריינגיין, און אריינגיין מיינט אינגאנצן אריינגיין, אריינגעגאנגען אין א פנימיות, און דער אמת'ע אריינגיין אין התכלית הפנימית בשלימות, אט דאס איז בשעת אז כל כולו געפינט זיך אינעווייניג. דאס איז וואס די גמרא זאגט אז דארף שוין בשעת אז נאך די פערצן יאר, אדער די י"ד שנים וואס זיי זענען געווען די זיין זישן זיבן יאר ש ש וואס איז געווען די מלחמה, און די זיבן יאר פון וואס זיי האבן מחלק געווען די לאנד צו צו אלע שבטים, און ערשט נאך די י"ד שנים איז דעמאלט געווען דער ענין פון מצוות הבאת ביכורים. וואס פון דעם נעמט מען א נקודה עיקרית אין דעם ענין פון תורת החסידות וואס איז נתגלה געווארן דורך דעם בעל שם טוב און געגעבן געווארן צו פארשטיין דורך דעם אלטן רבי'ן אין חסידות חבד, אז דער ענין פון תורת החסידות איז דער ענין פון כי תבוא, אריינגיין, און אריינגיין אין א פנימיות. דאס הייסט אז דער ענין פון תורה און מצוות זאל ווערן א אייגענע זאך, א לעבעדיגע זאך, א פנימיות'דיגע זאך, אז דאס גייט אריין אין אים אין אזא מין אופן אז ער מיט תורה און מצוות ווערט איין און איינציגע זאך. וואס דער ביאור אין דעם איז וואס מיר ווייסן אז צווישן אז דער ענין פון התגלות החסידות, וואס דאס איז דער ענין ברמז אויכעט וואס דאס איז דווקא חי אלול וואס מען זאגט אז אין דעם טאג איז געווען דער יום הולדת פון דעם הייליגן בעל שם טוב און על דרך זה פון דעם אלטן רבי'ן וואס דער ווארט חי איז דער ענין פון חיות לעבעדיקייט וואס לעבעדיקייט געפינט מען אונטער דעם ענין דער ענין פון לעבעדיקייט איז אז לכאורה דער גוף מיט דעם נפש דאס איז דאך צוויי זאכן וואס זענען ווייט איינער פון דעם אנדערן מן הקצה אל הקצה דער גוף איז א שטיק פלייש א דומם עפר מן האדמה ווי שטייט אין פסוק דער נפש איז ווי ער זאגט אין תניא נפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש איז דער נפש מיטן גוף תכלית הרוחניות און תכלית הגשמיות מן הקצה אל הקצה און צוזאמען דערמיט זאגט מען אז דער אופן ווי אזוי דער נפש איז זיך מתלבש אין דעם גוף ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה, אז דער אדם איז נישט קיין צוויי זאכן וואס דו זאגסט, ס'איז פאראן א בשר אדם, א שטיק פלייש, א גוף, און ס'איז דא עפעס א נפש וואס פון דערווייטנס גיבט ער אים א חיות, ניין, מען זאגט דעם ענין פון חיות איז, אז בשעת דער נפש קומט אריין אין גוף, איז קען מען נישט פאנאנדערטיילן קיין איין טראפן, קיין איין פרט, קיין איין נקודה אין גוף, יעדע נקודה אין גוף איז אינגאנצן דורכגענומען, דורכגעווייקט, מיט דעם ענין החיות, ס'איז א לעבעדיגע גוף. מיר זאגן נישט אז דאס איז א בשר אדם, און מיר זאגן אויך נישט אז דאס איז א נפש אדם, מיר זאגן אז דאס איז א אדם. און וואס איז אדם? אדם איז א חיבור פון נפש וגוף וואס ווערט איין און איינציגע זאך. ווי ס'איז ידוע אויכעט די תורת הרב המגיד אויף דעם ווארט אדם, אז אדם דאס איז א' דם. א' איז דער ענין אלופו של עולם, דאס איז די נשמה, חלק אלוקה ממעל, און דם דאס איז דער גוף, און דאס איז דער ענין פון אדם, א' דם, דער חיבור פון א נשמה מיט א גוף ווערט איין און איינציגע זאך ס'ווערט א אדם, און דאס איז דער ענין אויכעט אין עבודת השם, ס'פאראן א ענין אין א איד וואס ער איז טאקע מקיים תורה ומצוות, ביזן בעל שם טוב איז געווען, יא כמובן וגם פשוט איז געווען דער ענין פון תורה ומצוות וואס אידן האבן מקיים געווען, אבער ס'האט געקענט זיין אזא מין מצב וואס דער איד און זיין תורה און מצוות איז צוויי באזונדערע זאכן, ער האט זיין אייגענעם לעבן, און ער האט זיין אייגענע זאכן, וואס ער וויל, וואס ער דארף, וואס ער טוט, בשעת ער איז פארנומען אין עסן און טרינקען און שלאפן און עסק, און דערנאך איז דא בשעת ער גייט אין שול און ער דאווענט, אדער בשעת ער מאכט א מצוה, אדער בשעת ער לערנט תורה, און דעמאלט פארבינדט ער זיך מיט'ן אייבערשטן, אבער דאס ווערט אזוי ווי כאילו צוויי באזונדערע עניינים. און אויף דעם איז געקומען צו גיין דער הייליגער בעל שם טוב און האט מגלה געווען מגלה געווען אט דער ענין אז כי תבוא אל הארץ, ער האט מגלה געווען דעם ענין אז דער אריינגיין, דאס הייסט אז א איד גייט אריין אין תורה און מצוות אזוי ווי די נשמה גייט אריין אין א גוף און דער גוף מיט די נשמה ווערן מתאחד און מתייחד ווי איין און איינציגע זאך, אז א איד מיט אידישקייט מיט געטליכקייט און מיט תורה און מצוות איז דאס א מציאות אחת ממש איין און איינציגע זאך און מ'קען זיי נישט פאנאנדער טיילן,

וואס ער ברענגט פירוש הבעל שם טוב דאס איז איינע פון די יסודות החסידות אראפגעברענגט אין שער היחוד והאמונה בשם הבעל שם טוב אז דער בעל שם טוב האט מגלה געווען דעם לעולם הוויה דברך ניצב בשמים אז א איד קוקט א וועלט און ער זעט א גשמיות'דיגע וועלט זאל ער וויסן זיין אז בכל רגע ורגע די וועלט ווערט מתהווה חי חי וקיים פון דעם דבר השם פון געטליכקייט, און די גאנצע מציאות הבריאה האט נישט קיין שום אייגענע מציאות, די גאנצע מציאות איז דער דבר הווי' וואס איז מהווה מחיה מקיים בכל רגע ורגע, וואס ביז דעם בעל שם טוב האט מען דאך געקענט טראכטן, און אזוי איז געווען בפשטות ווי וואס איז געווען בפשטות, אז דער אייבערשטער טאקע ער איז דער באשעפער, ער איז דער בורא, ער האט באשאפן די וועלט, און ער איז מחיה ומנהיג את העולם, אבער עס איז צוויי זאכן, ס'איז דא א וועלט און ס'איז דא די געטליכקייט וואס באשאפן די וועלט. התהוות העולם איז בריאת העולם איז געווען אין אנפאנג פון בריאת העולם בראשית ברא אלקים טאקע און אויכעט נאך דערויף דער אייבישטער פירט די וועלט און מחיה מקיים די וועלט אבער די וועלט האט אייגענע מציאות אויכעט און דער בעל שם טוב מגלה געווען דעם עמק פנימיות התורה און שפעטער איז דאס נתבאר געווארן באריכות דורך חסידות חבד אין תניא און די מאמרים שלאחרי זה ווי אזוי דער ענין איז באופן אז בכל רגע ורגע די גאנצע מציאות הבריאה האט נישט קיין קיום בפני עצמו, איר גאנצער קיום איז מער נישט ווי דער דבר הוויה, און בשעת א איד האט דעם ענין, ס'הייסט א איד טראכט וועגן דעם, לערנט וועגן דעם, און טראכט זיך אריין אין דעם און לעבט מיט דעם, איז דעמאלט ווערט ביי אים די גאנצע זאך, אז דער גוף מיטן נפש, וועלט מיט געטליכקייט, ווערט ביי אים איין און איינציגע זאך, און דעמאלט איז ער מקיים דעם כי תבוא אל הארץ בתכלית השלימות. וואס דאס איז איין נקודה עיקרית וואס מען זעט ווי אזוי אין דעם כי תבוא ברענגט זיך ארויס דער עמק תורת הבעל שם טוב דערנאך זעט מען דא נאך א נקודה און דאס איז א געוואלדיגע נקודה וואס דער רבי האט אמאל גערעדט וועגן דעם אריכות גדולה וואס מען זאגט אז לא נתחייבו בביכורים ווי גערעדט עד שכבשו וחלקו וואס דא זעט מען א דבר פלא דאס הייסט אז מ'האט געווארט פערצן יאר ביז מ'האט געענדיגט אלע מלחמות ביז מ'האט געענדיגט צו טיילן פאר אלע שבטים די גאנצע חלוקת הארץ און ערשט נאך די פערצן יאר האט מען דעמאלט אנגעהויבן די ערשטע מאל ברענגען ביכורים און דאס איז דאך א דבר נפלא וואס לכאורה איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג ווי קומט דאס אזא מין זאך דער גאנצער ענין פון ביכורים איז דאך, ווי די פרשה זאגט, אז א איד דארף דאנקען דעם אייבערשטן. מביא וקורא, א איד האט געברענגט די ביכורים צו ביי צום אייבערשטן, והנחתו לפני הוי' אלוקיך, און דערנאך והגדתי, א איד האט געזאגט און דערציילט די ניסים ונפלאות און די תשבחות, ווי אזוי ער איז אנגעקומען עד הלום, ווי ער איז אנגעקומען ביז דא, די אלע ניסים פון ארמי אובד אבי, וירד מצרים, די אלע זאכן וואס איז געגאנגען אין. ווי אידן זענען אנגעקומען, דורכגעגאנגען די אלע ניסים ונפלאות, און ווי מ'האט איינגענומען די לאנד, און ביז מ'איז איצט געקומען צו א מצב אז ער קען ברענגען ביכורים, וואס דער ענין הביכורים איז ווי אלע מפרשי המקרא טייטשן, יא, אז דאס איז דאנקען דעם אייבערשטן, אז מ'זאל וויסן זיין אז הכל לאדון הכל, אלץ באלאנגט צו דעם אייבערשטן. פרעגט זיך א שאלה, וואס טוט א איד וואס איז אנגעקומען אין ארץ ישראל, און ער איז געווען די פון די ערשטע שטעט וואס מ'האט איינגענומען, און ער האט זיך שוין דארטן באזעצט, און ער איז זיין שבט, און ער האט שוין, ער האט שוין זיין שטוב, און ער האט שוין זיין פעלד, לכאורה דארף ער ווארטן פערצן יאר ביז צו דאנקען דעם אייבערשטן? וואס איז טאקע די הסברה? לכאורה האט ער געדארפט גלייך ברענגען ביכורים און דאנקען דעם אייבערשטן אז אלץ איז באלאנגט צום אייבערשטן, פארוואס האט מען געווארט ביז פערצן יאר? איז דער ביאור איז א מורא'דיגע ביאור, און דאס איז אויכעט מיוסד אויפן חידוש פון תורת הבעל שם טוב. דער ענין פון ושמחת בכל הטוב, דער פסוק זאגט דאך אז ביכורים אין מביאים ביכורים אלא מתוך שמחה, דערפאר איז די ביכורים געווען ווי רש"י זאגט אין זמני השמחה, פון צווישן עצרת און חג וואס איז זמני שמחה, ווייל עס דארף זיין ושמחת בכל הטוב, אזוי ווי עס שטייט ווייטער דארטן שמחתי ושימחתי, יא, דער ענין דארף זיין דווקא מתוך שמחה, און ממילא כדי צו קענען ברענגען ביכורים איז דער תנאי אויף ביכורים איז זאל זיין עבודה בשמחה. אז א איד איז פרייליך, איז ברענגט ער ביכורים און ער קען דאנקען דעם אייבערשטן. און אויף דעם קומט צו גיין דער ענין פון תורת הבעל שם טוב וואס האט מגלה געווען ווי אזוי אלע אידן איז דאך איין און איינציגע זאך, בעל שם טוב האט דאך ארויסגעברענגט דעם אמת'ער ענין פון אהבת ישראל, וואס אידן זענען איין זאך, כל עם ישראל, דער אלטער רבי איז מבאר אין תניא דער יסוד פון אהבת ישראל על פי תורת הבעל שם טוב. אז וויבאלד אז כולנו זענען אלץ איין נשמה, אלע אידן זענען מושרש אין השם אחד, אחים ממש, מצד שורשם בהוויה אחד, זענען דאך אלע אידן איין און איינציגע זאך, איז ממילא די אהבת ישראל איז דאס א אהבה עצמית וואס א איד האט ליב א אידן מצד דעם עצם זאך וואס ער איז א איד, און די גאנצע אלע אידן צוזאמען דאס איז איין און איינציגע זאך, איז ממילא א איד ווען איז א איד בשמחה? בשעת ער ווייסט אז אלע אידן זענען צופרידן. בשעת א איד האט א פעלד, און ביי אים די פעלד ברוך השם וואקסט, און ער האט הרחבה, און ער האט אלע גוטע זאכן. ער פילט אבער נישט קיין שמחה שלימה כל זמן ער ווייסט אז ס'איז נאך דא א איד וואס וואלגערט זיך ארום, און ער האט נישט קיין שטוב, ער האט נישט קיין פעלד, ער האט נאכנישט קיין פרי האדמה, איז ביי אים די שמחה נישט בשלימות. דערפאר האלט ער זיך אפ, און כל זמן ס'איז נישט דא די שבעה שכבשו, שבעה שחלקו, פערצן יאר, און אלע אידן זענען זיך באזעצט איש תחת גפנו איש תחת תאנתו, דעמאלט ווערט ביי אים א אמת'ע שמחה שלימה עכט אין זיין חיים הפרטיים. דאס איז נישט נאר שמח פאר יענעם, בשעת ביי יענעם איז שמח, ווערט ביי אים זיינע א שמחה, און ערשט דעמאלט קען ער טאקע פילן דעם ושמחת בכל הטוב, און ערשט דעמאלט קען ער ארויפגיין אין בית המקדש, און ברענגען דעם די ביכורים בשמחה גדולה, שמחתי ושימחתי בו. וואס דאס איז דאך א מורא'דיגע הוראה נפלאה וואס דער רבי לערנט ארויס, וואס דער בעל שם טוב לערנט אונז אויס, וואס איז מיוסד אויף די פרשה פון כי תבוא אל הארץ. וואס בסיכום הדברים קומט אויס אז דא איז דא אין היינטיגע סדרה האבן מיר דריי נקודות עיקרים וואס מיר נעמען ארויס וואס דאס איז אלץ מיוסד אויף דעם התגלות פון תורת הבעל שם טוב וואס איז נתגלה געווארן אין ח"י אלול, וואס די ערשטע נקודה איז דער כי תבוא אריינגיין אז מען דארף אריינגיין אין א פנימיות מיט א חיות און מיט א לעבעדיגקייט און מיט די לשון הבעל איז דא אין תורת הבעל שם טוב בוא אל התיבה אריינגיין מיט די גאנצע חיות לערנען מיט א חיות און דאווענען מיט א חיות א איד דארף לעבן אין תורה ומצוות ווי איין און איינציגע זאך צווייטנס דער צווייטער ענין איז דער ענין השמחה אז ביי אידן כדי זאל זיין ביי אים א שמחה אמיתית איז בשעת ער ביי איר ביי צווייטן איז דא דעמאלט קען ביי אים זיין די אמת'ע שמחה און דאס איז דער כי תבוא אל הארץ אז לא נתחייבו בביכורים ביז ירושה וישיבה די אמת'ע שמחה ביי אידן פון זיין ענינים איז בשעת ער ווייסט אז דער צווייטער האט אויך און דערנאך איז דא די דריטע הוראה וואס דאס איז די תורת הבעל שם טוב וואס איז נתגלה געווארן דורך דעם רבי'ן רשב אין דעם טאג פון חי אלול אז דער כי תבוא אל הארץ דאס איז דער רצון און מרוצה וואס ביי יעדן אידן איז פאראן אט דער רצון און מרוצה וואס דער בעל שם טוב האט מגלה געווען די אוצרות פנימיים, דער בעל שם טוב האט מגלה געווען דעם הוי' אלוקיך נותן לך, יא, אז ביי אידן איז דא א מתנה מלמעלה וואס דער אייבישטער גיט אפ צו יעדער אידן, דער ענין פון פון פון פון פון רצון און מרוצה, וואס א איד האט א אהבה און א אמונה און א שמחה און א רייכקייט און א לעבעדיגקייט און א ווארימקייט צו געטליכקייט, און ס'געפינט זיך ביי יעדער אידן, אט דער ענין האט דער בעל שם טוב מגלה געווען דאס איז השם אלקיך נותן לך, און דערנאך איז געקומען צו גיין דער אלטער רבי מיט חסידות חבד, און ער האט אויסגעלערנט דעם וישבת בה, ווי אזוי מען נעמט אט אט די אמונה פשוטה וואס דער בעל שם טוב האט מגלה געווען, אט די אהבה מסותרת, און אט די שמחה פנימית פון דעם עצם זאך וואס מ'איז א איד וואס דער בעל שם טוב האט מגלה געווען, ווי אזוי ברענגט מען דאס אראפ אין התיישבות, אין חכמה, בינה, דעת, וואס דאס איז דער ענין פון חבד שבנפש, און פון שכל קומט עס אראפ אין מידות שבלב, אין אהבת השם און יראת השם און אין שמחה וואס א איד האט אין עבודת השם, און א שמחה אמיתית און א שמחה פנימית אן אופן פון וישבת בה, און דערנאך איז דא דער המשך הענינים, פון ולקחת מפרי אדמות ארייננעמען אין כלים און ארומגיין אין דער וועלט אז א איד ווייסט אז ער האט א שליחות אז אין יעדער ארט וואס ער גייט איז כל עניינו תפקידו איז לפרסם שם אלוקות בשעת א איד ווייסט אז דער ענין פון בשעת א איד לעבט וואס דאס איז מען זעט בגלוי א מענטש איז א לעבעדיגער איז די לעבעדיגקייט איז ניכר כלפי חוץ און דאס איז דאס איז דער ענין פון לעבעדיגקייט בשעת א מענטש לעבט איז ער פרייליך, איז ער צופרידן, און ער זאך און ער שאקלט זיך, מען זעט אויף אים א תנועת החיים. כל חי מתנענע, אויף א חי זעט מען תנועות, מען זעט א לעבעדיגקייט, ס'איז ניכר כלפי חוץ. און דאס איז דער ענין פון והלכת, אז ער גייט און אויף וואו ער גייט און וואו ער שטייט ווייס ער אז דאס איז א מקום אשר יבחר הוויה, אז דער אייבערשטער האט אים געברענגט אין דעם ארט, און ער איז דא און תפקידו איז זיך צו מאכן דארטן ליכטיג, זיך מוסר נפש זיין אויף מאכן ליכטיג אויף דעם ארט, און מאכן דעם ארט זאל ווערן א דירה א פלאץ פאר דעם אייבערשטן לשכן שמו שם. און דאס איז דער כח וואס מיר באקומען פון אט די גרויסע טעג וואס כידוע אז פון חי אלול ברענגט זיך אראפ אז פון חי אלול הייבן זיך אן די צוועלף טעג הכנה פון די געליקעט לראש השנה וואס די צוועלף טעג דאס איז כנגד די יוד בית חדשי השנה יום לחודש יום לחודש און דער טאג פון חי אלול דאס איז דער חשבון הנפש פון חודש תשרי העבר און הכנה צו דעם חודש תשרי הבא עלינו לטובה וואס חודש תשרי איז דער זמן הכתרת המלך און דער זמן פון ראשית השנה איז פון דעם באקומט מען די חיות אז טאקע פון רוח חיה'לע זאל טאקע נמשך ווערן צו יעדן איינעם אז זאל זיין א חיות'דיגע א לעבעדיגע יאר און מען זאל זוכה זיין טאקע האבן צו א כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, א יאר פון חיים, זכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כתבנו בספר החיים, למענך אלקים חיים, דער אמת'ער ענין פון חיות, און דער אמת'ער ענין פון לעבעדיקייט, ווי עס איז נתגלה געווארן דורכן בעל שם טוב, און דורך דעם אלטן רעבן, און בקרוב טאקע בימינו זאלן מיר זוכה זיין, צו יחיינו מיומים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו צו דעם חיים האמיתיים, וואס דאס וועט זיין די חיים נצחיים, אין דעם גילוי פון משיח צדקינו זאל טאקע זיין א שנת גאולה וישועה צו גאנץ כלל ישראל.